די וועלט האט זיך קוים אנגעהויבן, ס'איז שוין צרות. ערשטע צרה ווייסט יעדער איינער, איז די צרה פון די מבול. אונזער פרק איז א גוטע דוגמא פון א זאך וואס ווען מען לערנט על סדר א פרשיות זעט עס אויס זייער אנדערש ווי מען לערנט אויף אונזער סדר. יעדע איינער ווייסט די מעשה פון פרשת נח, פון די מבול הייבט זיך אן אלה תולדות נח, ס'איז געווען נח א צדיק, די גאנצע וועלט איז געווען רשעים, און אזוי ווייטער. אויב מען הייבט לערנט עס אין די סדר פון פרשת בראשית קען ארויסקומען זייער אסאך אנדערע בליקן אויף וואס בעצם מיינט דאס די מבול אויב מען הייבט אן פון די פריערדיגע פרק פון די קינדער פון קין פון למך וואס גייט דארט פאר, איז איין זאך אויב מען טראכט פון חנוך איז נאך א זאך אויב מען טראכט פון מתושלח איז נאך א דריטע זאך און אונז האלטן דא אן איין פרק ו' וואס אפיציעל לפחות אין די תורה הייבט זיך באמת דא אן די פרשה פון די מבול הגם מען קען זיך דינגען צו ס'הייבט זיך אן אן איין פרק ויהי כי החל האדם לרוב אדער אינמיטן פרק ווען ס'שטייט וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, דאס איז א מחלוקת אין די מפרשים צו דאס איז א המשך אדער נישט, און על כל פנים בפשטות איז זיכער אז ס'האט א שייכות, און די ערשטע זאך וואס ס'שטייט איז א פלא'דיגע מעשה, כ'דענק מ'לערנט נישט אין חדר געהעריג, ס'האט זיך געבארן אסאך מענטשן, און אסאך מענטשן האבן אסאך טעכטער, און די טעכטער זענען געווען שיין, און די עפעס א זאך וואס הייסט בני אלהים האט זיך פארגליסט די בנות האדם. ווער זענען די בני אלהים און וואס מיינט דאס? אונז ווייסען נישט, שוין א מחלוקת געווען ביי די תנאים צו דאס מיינט מלאכים, בני אלהים, אדער ס'מיינט סתם גרויסע שטארקע מענטשן, איך שיהיה האבן זיי פארכאפט די בנות אדם, די שיינע מיידלעך פון די מענטשן, אדער די שיינע מיידלעך פון די האדם, די פשוטע מענטשן, און דאס איז געווען א צרה, דאס איז געווען די ערשטע עוולה וואס איז געווען אויף די וועלט. און אויף דעם זאגט די אייבערשטער א שווערע פסוק לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה בפשטות וואס ס'זאל נאר מיינען מיינט עס אז די גבירה פון די בני אלהים איז נישט קיין וועג מ'קען נישט זיין כאפן וועלכע מיידלעך מ'וויל עס לעבן נאר הונדערט און צוואַנציק יאר ס'וועט נישט האבן אלעמאל די רוח אלהים וואס איז געווען פארן ששת ימי בראשית רוח אלהים וואס איז אריין געגאנגען אין די אדם ס'גייט האבן א גרעסערע שיעור ס'גייט מצומצם ווערן דעם די תורה פירט אויס אז די נפילים דאס זענען די מענטשן אשר יבואו בני האלהים אל בנות האדם, דאס זענען די פעימעס הנפילים אשר מעולם אנשי השם וואס אונז טרעפן נאך בהמשך די תורה ביז די צייט פון דוד המלך טרעפט מען נאך אזעלכע נפילים וואס די טייטש פשוט דזשייענטס עפעס שטארקע מענטשן עפעס א פלא'דיגע זאך פון שטערקערע מענטשן גרויסע מענטשן וואס זיי זענען ארויסגעקומען פון דעם און ס'זעט אויס אז דאס האט א שייכות מיטן הייבן די נקודה פון די מבול. אנדערע ווערטער די חטא פון די דור המבול האט זיך אנגעהויבן פון דעם אז מ'האט געכאפט ווייבער ווי סך ווי סך מען האט געוואלט. יעצט הייבן מיר אונז אן די מעשה פון די מבול. ווען מען ליינט באופן הכי פשוט די פרשה פון די מבול, דאס הייסט פון דא ביז סוף פרשת נח כמעט, איז דא זייער אסאך זאכן וואס איז פשוט שווער צו ליינען, ס'זעט אויס ס'זאגט יעדע זאך צוויי מאל, ס'איז דא סתירות, ס'איז שווער צו ליינען גראד די מעשה, וועל איך פרובירן צו געבן א שטיקל מסגרת, מ'זאגן אז מ'צעטיילן די מעשה פון די מבול אויף פיר חלקים. קודם פארשטייט יעדער איינער ס'טיילט זיך אויף דריי חלקים, ס'דא פאר די מבול, אז ס'קומט די מבול, ס'דא בשעת די מבול, און ס'דא מ'גייט ארויס פון די תיבה און נאך די מבול. דאס איז די פשוט'ע זאך וואס מ'קען עס צעטיילן. כ'וויל נאר צולייגן אז מ'קען עס צעטיילן נאך איין זאך. און דאס וועט אונז זייער קלאר זעהן אין די המשך פון די פרק וואס גייט אריין אין פרשת נח, ס'איז דא די אייבערשטער'ס מחשבות בשעת ס'איז געקומען די מבול, פאר ס'איז געקומען די מבול, אינמיטן די מבול, נאך די מבול, און ס'איז דא וואס די אייבערשטער רעדט צו נח, אזוי ווי אונז האבן גערעדט ביי אדם, ביי קין, ס'איז דא א וועלט אין פרשת פרק א' וואס רעדט נישט צו קיינעם, די אייבערשטער ויברך אלהים רעדט נישט איבער די מענטש צוריק, ס'איז נישט קיין קאנווערסעישן וואס מען גייט אהין און צוריק, אוודאי נוח איז אויך נאר דא איין וועג, אבער מען זעט נישט אז נוח זאל צוריק רעדן, לפחות נישט בפירוש צו די אייבערשטע, אבער ס'איז דא צוויי לעוועלס אין פרשת נח קען מען זען קלאר, ס'איז דא ויאמר ה', וירא ה', ויתעצב אל לבו, אל לבו טייטשט צו זיך אליינס, אייבערשטער רעדט צו זיך אליינס, ויאמר ה', אמחה את האדם, ער זאגט, פאר וועמען האט ער געזאגט? נישט צו קיינעם נישט, געזאגט צו זיך אליינס, כביכול געטראכט, די מפרשים רעדן צו ס'מיינט געטראכט צו געזאגט, עכ"פ גערעדט צו זיך אליינס, וואס די אייבערשטער כביכול טראכט וועגן די וועלט, און ער זאגט די וועלט וואס כ'האב געזאגט פריער וירא והנה טוב מאוד, יעצט וירא והנה רבה רעת האדם, ס'נישט קיין די מענטש וואס כ'האב געמאכט, עס איז נישט קיין זאך. נאכדעם איז דא אין די אייבערשטער'ס מחשבה ונוח מצא חן, די אייבערשטער האט באגעמערקט דא דער נוח, אים געפעלט אים יא, נישט געזאגט גארנישט. נעקסטע פרשה הייבט אן, דא הייבן אונז אן געווענליך פרשת נוח, אלה תולדות נוח, את האלקים התהלך נוח, עס שטייט נאכאמאל וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה, נאכדעם ויאמר אלקים לנוח, זאגט ער, אלעס וואס ער געטראכט פריער, זאגט ער צו נוח, לכאורה דאס איז די עיקר מציאת חן וואס נוח האט געטראפן, אז די אייבערשטער האט אים אויסגעזאגט זיינע סודות, נישט נאר געטראכט, נישט געהאלטן פאר זיין מחשבות פאר זיך, אזוי ווי ער האט געהאלטן אפשר פריער פאר אנדערע צדיקים, נאר ער האט געזאגט פאר אים קץ כל בשר בא לפני, געזאגט א גאנצע פלאן זאל מאכן די תיבה פונקטליך ווי הויעך און ווי גרויס, און ווי לאנג און ווי ער גייט ברענגען די מבול און פונקטליך וואס ער זאל טון, און האט אים אריינגעזאגט די גאנצע סדר, און ער האט אים געזאגט. ער זאל ברענגען צו עסן, ויעש נח ככל אשר ציוה ה'.